די נאכט פון שמחת תורה תשמ"ו איז געווען גאר א פרייליכע נאכט, ס'איז געווען גאר א פרייליכער פארברענגען ביים רעבן. דער סדר פלעגט דאך זיין אז די נאכט פון שמחת תורה פאר הקפות פלעגט זיין א פארברענגען, פארברענגען פלעגט זיך אנהויבן אנהויב נאכט און ס'פלעגט זיך אריינציען ביז שפעט ביז ארום חצות נאך חצות, און ערשט נאכדעם פלעגט מען גיין צו הקפות. די נאכט פון שמחת תורה. יענע יאר איז די נאכט פון שמחת תורה געווען גאר א פרייליכע פארברענגען, א פארברענגען וואס דער רבי איז געווען מיט א גרויסע התגלות, מיט א שמחה גדולה ביותר, אסאך געטאנצט, אסאך געזונגען און גערעדט זייער זייער רייכע עניינים גאר גאר אויף א התרחבות, אויף גאר א התפשטות, התגלות'דיגן אופן. וואס צווישן די זאכן וואס האט זיך דעמאלט גערעדט איז געווען בנוגע דעם ענין פון בכלל האט זיך גערעדט וועגן שמחה, געווען גאר רייכע שיחות ווי אזוי די עבודת השם דארף זיין בשמחה, אבער בפרט האט זיך גערעדט דער ענין פון שמחה פארבונדן מיט דעם וואס מיר זענען איצטער אין די זמנים וואס מען גרייט זיך אויף ביאת משיח צדקינו. דעמאלט דער רבי גערעדט א שיחה, א ספעציעלע שיחה, האט ער גערעדט דעמאלט צו שלוחים. ער האט געזאגט דעמאלט געבעטן אז די וואס זענען דארטן ביים פארברענגען, די שלוחים, וואס האבן זוכה געווען צו זיין שלוחים זאלן זאגן לחיים, אסאך ער האט ער געבעטן זיי זאלן זאגן לחיים על כוס גדול לכת און ער האט גערעדט א ספעציעלע ביאור אויף דעם תפקיד פון יעדן איינעם פון היינטיגן דור ער האט געזאגט אז היינט בדורינו איז יעדער איינער האט אין זיך דעם כח דעם זכות דעם יכולת אויף צו זיין א שליח פון דעם נשיא הדור און ער האט געגעבן צו פארשטיין וואס איז דאס דער ענין פון זיין א שליח פון דעם נשיא הדור. האט ער געזאגט אז דער ווארט שליח איז בגימטריא דרײַ הונדערט אַכט און פֿערציק. אז מען גיט צו נאך צען ווערט דאס דרײַ הונדערט אַכט און פֿופֿציק. וואס איז דאס דער גימטריא? דאס בגימטריא משיח. דאס הייסט, שליח איז דרײַ הונדערט אַכט און פֿערציק אז מ'גיט צו דעם מנין פון צען, וואס איז צען? דאס איז די עשר כוחות הנפש, איז דאס איז די גימטריא פון משיח. וואס איז די הסברה בזה? האט דער רבי דעמאלט גערעדט וואס שטייט געשריבן אין מאור עינים, פון דעם ר' נחום טשערנאבלער ברענגט ער דאך בשם הבעל שם טוב אז ס'איז דא דער קומת המשיח אז ביי יעדער אידן איז פאראן א ניצוץ פון קומת המשיח דאס הייסט ווי דער בעל שם טוב איז מבאר איז דער עניין פון משיח איז פאראן דער משיח בכל אחד ואחד ביי יעדער אידן איז דא דער ניצוץ א נשמה וואס דאס איז דער חלק מקומת המשיח, און בשעת יעדער איינער וועט ארויסברענגען, מגלה זיין, ארויסרופן און מתקן זיין, אט אט דעם ניצוץ משיח וואס געפינט זיך בנפשו, איז דורך דעם וועט מען זוכה זיין צו ביאת משיח צדקינו. וואס אט אט דער ניצוץ האט דער רבי געגעבן צו פארשטיין וואס איז דאס דער ענין וואס דאס מיינט, ווי ס'איז מבואר אין חסידות, אז ס'איז דא די מדריגה אין די שבנשמה וואס רופט זיך אן יחידה שבנפש די יחידה שבנפש דאס איז די פינטעלע די ניצוץ יחידה ליחדך אט דער חלק אט די נקודה וואס געפינט זיך ביי יעדער אידן וואס דאס איז זיין התקשרות זיין איבערגעגעבנקייט זיין פארבונדענקייט אין וואס א איד איז צוגעבונדן צו דעם אייבערשטן מיט די גרעסטע התחברות און די גרעסטע התקשרות, וואס דאס ווערט אנגערופן דער ניצוץ המשיח שבנפשו. משיח איז די יחידה הכללית, בשעת ס'וועט קומען דער זמן, ס'וועט נתגלה ווערן משיח צדקינו, איז משיח איז די יחידה הכללית, ווי ס'ברענגט זיך אין כתבי אריז"ל, אז ס'איז דא די פינף צדיקים, וואס יעדער איינער האט מתקן געווען איינע פון די חמשה מדריגות שבנשמה, ווי ער ברענגט אז דוד המלך איז געווען די בחינה פון נפש אין כלל ישראל, און דערנאך איז דא אליהו הנביא וואס ער איז געווען די בחינה פון רוח אין כלל ישראל, משה רבינו וואס ער איז די בחינה פון נשמה אין כלל ישראל, אדם הראשון וואס איז די בחינה פון חיה אין כלל ישראל, און מלך המשיח איז די בחינה פון יחידה אין כלל ישראל. דאס הייסט אז דאס איז דער ענין פון מלך המשיח, אז ער איז די מדרגת היחידה, אז משיח וועט קומען, משיח וועט מגלה זיין, אט אט דער יחידה ליחדך, וואס דעמאלט וועט זיין והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, די התאחדות, די גרעסטע חיבור און התקשרות צווישן א איד מיטן אייבערשטן, דאס וועט נתגלה ווערן דורך מלך המשיח. די הכנה צו דעם, בזמנינו זה, בשעת א איד גיט זיך איבער צו די שליחות פון דעם נשיא הדור, איז דעמאלט איז ער מגלה דעם ענין המשיח שבנפשו און דאס איז דער ווארט אז שליח בשעת מען גיט צו צו דעם דעם עשר כוחות הנפש דאס הייסט אז מען לייגט אריין די אלע עשר כוחות הנפש אין אטא דעם שליחות אין אונזער תפקיד אויף צו אראפברענגען די גאולה זיך איבערגעבן יעדער איינער בליבו ובנפשו, אויף טון כל התלוי בו, אויף טון נאך א מעשה און נאך א דיבור און נאך א מחשבה און נאך א פעולה, אויף ארויסברענגען ביי נאך א אידן זיין קשר מיטן אייבערשטן, און דורך אט די עבודה איז גרייט מען צו יעדער אידן ער זאל זיין גרייט אויף גילוי המשיח. און נישט נאר דאס האט דער רבי געזאגט, נישט נאר ביי זיך נאר אויכעט אין די גאנצע וועלט, איז דער בעל שם טוב האט דאך מגלה געווען אז אין יעדער עניין אין וועלט איז פאראן דער כח האלוקי, ס'איז פאראן דער דבר הוויה דער כח הקדוש ברוך הוא וואס געפינט זיך אין יעדער נברא, וואס בכל רגע ורגע איז דער אייבישטער מהווה ומחיה ומקיים יעדע באשעפעניש פון דאס ניי, וואס איז מבואר בארוכה אין חסידות, ווי דער בעל שם טוב האט מגלה געווען דער עניין פון אחדות השם, אז יעדער עניין אין וועלט איז געטליכקייט, איז די עבודה פון א אידן איז מגלה זיין פריער ביי זיך אט א דעם ניצוץ, מגלה זיין ביי זיך אט א דעם פינטל, אט א דעם, אט א דעם ניצוץ אלוקי, אט א דעם יחידה שבנפש, דעם משיח שבנפשו, זיין פארבונד מיטן אייבערשטן, און ארויסברענגען דאס ביי א צווייטן אידן, ביי נאך א אידן, און ביז אין די גאנצע וועלט, אז זאל זאל שיינען און לייכטן אין דער וועלט, זאל זיך הערן בגלוי דער אתה הראת לדעת, כי הוויה הוא האלוקים אין עוד מלבדו. וואס דאס איז דער ענין המשיח, ווי דאס געפינט זיך ביי יעדער אידן, און דאס איז דער תפקיד פון יעדער אידן. און דעמאלט איז געווען א שמחה גדולה ביותר וואס דער רבי האט דעמאלט ארומגערעדט דעם ענין און ארויסגעמאנט און און אז אז מיר זאל יעדער איינער זאל וויסן זיין אז היינט איז א זמן וואס אראפ אלע הגבלות אז יעדער איינער האט אין זיך אט א דעם זכות און אט א דעם כח אט א דעם יכולת אויף זיך איבערגעבן צו די שליחות פון דעם נשיא הדור און אראפברענגען דער מלך המשיח דורך זיין עבודה דורך די עבודה פון יעדער אידן וואס אט אט דער נקודה איז שפעטער אט דער רבי האט גערעדט נאך מער מיט נאך א שטארקער טאן נאך א גרעסער שפעטער נאך דערויף איז געווען בהמשך לזה האט ער גערעדט וועגן דעם אז אויכעט שליח איז בגימטריא שמח וואס דער ענין פון שמחה, מיר האבן גערעדט פריערט, אז ס'דארף זיין שמחה, און אויכעט אין דעם אריינגעבן די עשר כוחות הנפש, אז די שליחות וואס א איד דארף טון, דארף ער עס טון מתוך שמחה, און דווקא בשעת מען טוט עס באופן של שמחה, אט אט דעמאלט איז עס בגימטריא משיח, און דאס פועלט אויף די גאולה. ס'איז געקומען שבת פרשת ויגש, תשמ"ז, וואס איז ידוע אז יענע תקופה, מ'רעדט אין די יאר פון תשמ"ו, תשמ"ז, איז דאס געווען יארן וואס איז דעמאלט געווען א שווערע תקופה, ס'איז געווען א משפט, ס'איז דעמאלט אדורך געגאנגען א שווערע משפט פארבונדן מיט די ספרים פון די ספריה פון דעם רבי'ן ריי"צ פון דעם פריערדיגע רבי'ן, און און דער רבי האט דעמאלט געפירט א שטארקע התעוררות אז זאל זיין אדרבה יתרון האור מתוך החשך, ווייל ס'איז געווען א זמן פון חשך און ס'איז געווען א גרויסע קיטרוג אויף עניינים פון פון דער רבי האט דעמאלט ארום גערעדט דעם עניין אז דאס וואס איז געווען א משפט פארבונדען מיט די ספרים פון די ספריה איז דאס געווען פארבונדען מיטן כללות העניין יא יא ס'איז געווען א קיטרוג אויף הפצת המעיינות חוצה ווי דער רבי האט דעמאלט גערעדט אז אז אז אז אז דווקא וויבאלד אז ס'האט זיך אנגעהויבן אזא שטורעם אויף דער וועלט, אזא התפשטות, וואס מען זעט אז דורך די עבודה די די די די שלוחים און חסידים, און און בדורינו זה, די יפוצו מעיינותיך חוצה וואס חסידות לייכט אין די גאנצע וועלט, האט דאס ארויסגערופן א נייעם קיטרוג און דאס האט געמאכט אט אט דעם גאנצן חשך וואס איז דעמאלט געווען, און א דאנק דעם אייבערשטן, ס'איז געקומען צו גיין ה' טבת, איז דעמאלט געווען דער ניצחון וואס ביי חסידים האט עס אנגערופן דער דידן נצח ס'איז געווען דער ניצחון פון דעם משפט יא וואס איז ארויס געקומען בגלוי לעיני כל מיט דער לשון וואס דער אלטער רבי האט געשריבן בנוגע צו י"ט כסלו אז אויך די גויים האבן דערהערט אויך די שופטים די אומות העולם האבן געהערט דעם הפליא והגדיל הוי' לעשות בארץ איז על דרך זה געווען אט יענעם יאר ה' טבת תשמ"ז וואס מ'האט געזען בגלוי

און דער אלטער רבי האט דעמאלט שואל געווען געפרעגט ביי דעם בעל שם טוב, יעצט צו ער זאל אויפהערן אדער זאל ממשיך זיין, און דער בעל שם טוב האט אים געזאגט ער זאל ממשיך זיין ביתר שאת וביתר עוז, על דרך זה איז אויכעט איצטער האט דער רבי געזאגט אז ס'איז געווען א העלם והסתר א קיטרוג אויף דעם גאנצן ענין פון דעם יפוצו מעיינותיך חוצה, און איצטער איז נתגלה געווארן פארקערט נישט נאר אז מ'זאל נישט חס ושלום אפשוואכן, נאר אדרבה ביתר שאת וביתר עוז אז זאל ווערן נאך א גרעסערע שטורעם און נאך א גרעסערע מהפכה אז יעדער איינער זאל וויסן זיין זיין תפקיד און זיין שליחות אז ער דארף גיין וכו' פארשפרייטן הפצת היהדות הפצת המעיינות דורכנעמען די וועלט פארפלייצן די וועלט מיט מיט מיט דעם פנימיות התורה און צוגרייטן די וועלט פון דעם עמדו הכן כולכם לקבל פני משיח צדקינו און דעמאלט האט דער רבי גערעדט שבת, שבת פרשת ויגש, תשמ"ז, ה' טבת איז געווען דינסטאג יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, און דעמאלט איז געווען שטארקע א ווארימע שיחה, וואס דער רבי האט דעמאלט ארומגערעדט אטא דעם גאנצן ענין, אבער בהמשך לזה, שבת, שבת פרשת ויגש איז געווען גאר א שטורעמדיגער פארברענגען. א פרייליכער פארברענגען, א שטורעמדיגע אויפגעלעגט, ס'איז געקומען דעמאלט פון די גאנצע וועלט, חסידים זענען געקומען פון די גאנצע וועלט אויף צו זיין אין אטא די שמחה וואס איז דעמאלט פארגעקומען אין דידן נצח, און יענעם שבת איז געווען גאר א רייכער פארברענגען. האט דער רבי דעמאלט גערעדט אטא דעם גאנצן ענין מיט א גאר גרויסן שטורעם און בקשר צו דער סדרה פון פרשת ויגש. איבערחזר'ן א ווארט א נקודה וואס דער רבי האט דעמאלט גערעדט אין אט יענעם פארברענגען. אז מען זעט עס איז דאך דא די פרשת השבוע רעדט מען דאך בנוגע דעם עניין פון יוסף מיט יהודה ויגש אליו יהודה יהודה האט זיך אוועקגעשטעלט און האט גערעדט צו יוסף דער חיבור פון יוסף מיט יהודה און ווי ער זאגט אין זוהר אז דער חיבור פון יוסף מיט יהודה דאס איז דער גרעסטער חיבור ווי עס דער לשון אין זוהר תקרובתא עלמא בעלמא זיי זענען צוזאמענגעקומען צוויי וועלטן די וועלט פון יוסף און די וועלט פון יהודה וואס וואס איז דאס דער עניין פון דעם חיבור פון יוסף מיט יהודה? גיט מען א קוק אין די הפטרה, זעט מען נאך מער. ווי דער אייבישטער זאגט צו יחזקאל הנביא, אז ס'איז דא צוויי ממלכות, כידוע אז די מלכות פון עם ישראל איז נתחלק געווארן צו צוויי ממלכות, ס'איז געווען די מלכות פון בית דוד, און ס'איז געווען די מלכות פון בית יוסף, ירבעם בן נבט, וואס ער איז געווען פון אפרים פון שבט יוסף, און די מלכי בית דוד, וואס דאס איז די מלכות נצחית פון מלכות בית דוד, איז געווען צוויי ממלכות, האט דער אייבישטער געזאגט צו יחזקאל ער זאל נעמען צוויי עצים און לייגן דאס צוזאמען, און האט מסביר געווען אז ביז איצטער איז דא צוויי ממלכות, אבער לעתיד לבא, ס'וועט קומען די צייט אז עס וועט זיין אז לא יחצו עוד לשתי ממלכות, עס וועט זיין נישט מער צוויי ממלכות, נאר אלעס וועט ווערן איין און איינציגע מלוכה, און די מלוכה וועט זיין די מלוכה פון דוד המלך, ועבדי דוד מלך עליהם ונשיא אחד יהיה לכולם, זיין מער נישט ווי איין און איינציגער נשיא, און די שבט מלכי ישראל, וואס זיי זענען געווען די עשרת השבטים, און זיי זענען געווען איבערגעגעבן צו אפרים און צו יוסף, וועלן זיך אלע איבערגעבן צו יהודה, און און יהודה, דוד המלך, וואס ער איז פון שבט יהודה, ועבדי דוד, ער וועט ווערן דער איין און איינציגער מלך. וואס איז דא דער עניין פון יוסף און יהודה? און פארוואס אין די סדרה אין די פרשה איז יוסף איז געווען דער משנה למלך, און יהודה האט געדארפט זיך בוקן צו יוסף און ער געדארפט זיך איינבעטן ביי אים בי אדוני? און מען קוקט אין דער הפטרה זעט מען אויף פונקט פארקערט, אז יהודה איז דער עיקר, יא, און ער וועט זיין דער איין און איינציגער מלך, מלך המשיח פון בית דוד. איז אויף דעם דער אלטער רבי מבאר גאר א געשמאקער ביאור, א טיפער ביאור, און די נקודת הביאור וואס דער אלטער רבי איז מסביר, אז די חילוק צווישען יוסף און יהודה, איז דאס די חילוק צווישען צומח און דומם. דער אלטער רבי איז מבאר, אז דאס איז על דרך דעם חילוק צווישען דעם משכן און דעם בית המקדש. וואס די נקודת הביאור איז, ווארום רעדן אביסל אין פשוטע אותיות, וואס איז דא דער ענין וואס דער אלטער רבי איז מבאר. די חילוק צווישן יוסף און יהודה, ווי אזוי איז דאס די חילוק צווישן צומח און דומם, און וואס איז דאס די חילוק צווישן דער בית משכן און דעם בית המקדש. אז מען זעט אין דעם משכן און דעם בית המקדש, אז מען גיט א, דער משכן איז געווען א דירת ארעי, ואהיה מתהלך באוהל, דאס הייסט אז ס'איז געווען א ענין פון דירת ארעי, מה שאין כן דער בית המקדש איז א דירת קבע של הקדוש ברוך הוא. איינע פון די חילוקים וואס מ'האט געזען אין צווישן דעם משכן און דעם בית המקדש, אז דער משכן איז געבויעט געווארן אין אן אופן פון דומם צומח און חי. דאס הייסט אז די ערד קרקע המשכן איז געווען דומם, אבער די עיקר פון משכן איז געווען גאר צומח, קרשים. און דאס איז צומח און אריבער דער דאך וואס האט פארדעקט און די קרשים און די גג המשכן דאס איז געווען פון חי יריעות עזים אילים מאדמים וכו' ווי ס'שטייט אין פסוק דאס איז אלץ געווען עניינים פון חי דאס הייסט אין דעם סדר ווי דאס איז דער נארמאלע סדר, דומם צומח חי, דומם איז די נידעריגסטע זאך, צומח שטייט העכער, און חי שטייט נאך העכער, וואס דאס איז דער סדר הרגיל אינעם סדר השתלשלות אינעם סדר הבריאה. מה שאין כן אין בית המקדש, און דארטן איז געווען כולו אבנים. דער בית המקדש איז נישט געווען דער גאנצער עניין, נישט פון צומח, נישט פון חי, סיי די ערד, סיי די ווענט, סיי דעם דאך, אלץ איז געווען מער נישט ווי אבנים. דאס וואס איז געווען יא, קורות איז געווען מער נישט אויף תומך זיין, ס'איז געווען אויך דאס האט מען געדארפט פארדעקן, און ווי די גמרא דערציילט אין מסכת ראש השנה אז כורש, בשעת מ'האט געבויט דעם צווייטן בית המקדש און ער האט געשטעלט עצים און דאס איז כורש החמיץ וואס האט זיך גערעכנט אלס א גנות פאר דעם מלך כורש וואס ער האט אריינגעשטעלט האלץ אין דעם בית המקדש וואס דאס איז געווען היפך הכוונה היפך הרצון ווארום דער בית המקדש דארף זיין כולו דומם פון די ערד ביזן ביזן דאך אלץ איז געווען כולו אבנים וואס איז די הסברה וואס איז בפשטות איז דער בפשטות א עניין פון צומח באווייזט אויף ארעי מה שאין כן דומם באווייזט אויף קבע אבער דער אלטער רבי איז מבאר אין דעם פנימיות העניין אין דעם פנימיות העניין איז דאס אז בשעת מ'רעדט אין דעם סדר הרגיל די חילוק צווישן דומם און צומח, צמיחה איז א זאך וואס ס'בייט זיך מקטנות לגדלות, דאס גייט און וואקסט, אין עבודת השם איז דאס דער ענין פון צמיחה אין עבודת האדם, דאס איז די עבודה רוחנית וואס איז דא ביי מענטשן, אין אהבת השם, אין יראת השם, אין תורה, עבודה, די עבודה רוחנית וואס דארטן איז שייך צמיחה. בשעת ס'רעדט זיך אין עבודה רוחנית, איז דארטן איז פאראן צמיחה מקטנות לגדלות, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, וואס דאס איז דער לשון יוסף, אין דעם נאמען יוסף איז דאס מרומז דער גאנצער ענין, דער נאמען יוסף איז דאך יוסף מלשון הוספה, הוספה איז צמיחה, אַ זאַך איז אַ קליינער ביימעלע, וואַקסט עס, ווערט ער גרעסער, עס איז מוסיף און ווערט גרעסער און גרעסער, כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה, האַלט אין איין ווערן גרעסער און גרעסער. אין עבודת השם, דער ענין פון צמיחה איז בעיקר אין עבודה פנימית, אין עבודה רוחנית. אין דעם ענין פון לימוד התורה, אין דעם ענין פון אהבת השם און יראת השם, עבודת המידות, אין דעם איז פאַראַן צמיחה מקטנות לגדלות, אַ מענטש קען גיין, ווערן העכער און העכער, טיפער און טיפער, ברייטער און ברייטער, גיין מחיל אל חיל. דער ענין פון דומם אבער אבנים אבנים איז דומם איז א זאך וואס האט נישט אין זיך קיין שום צמיחה קיין שום חיות וואס דער גאנצער ענין פון אבנים באווייזט מער נישט אויף ביטול ס'א אבן דומם און ווי דוד המלך האט געזאגט אם לא שויתי ודוממתי דוממתי דום להשם והתחולל לו דער ענין פון דומם איז דער ענין פון שתיקה האט נישט אין זיך קיין שום תנועה, ער שטייט אין א תנועה פון ביטול און דומם, און שווייגט, ער איז אינגאנצן בטל במציאות, אינגאנצן איבערגעגעבן. און ווי מען זעט דאס אויכעט בגשמיות, אויף ערד, וואס דאס איז דומם, אלע טרעטן אויף דעם. יא, הכל דשים עליה, אדמה, עפר, טרעט אויף דעם, לאזט זיך טרעטן, מדרס. דאס הייסט אז דער ענין פון דומם איז א ענין פון ביטול. איז אז מען קוקט בחיצוניות, וואס איז בחיצוניות? בפשטות אין סדר העבודה ווי עס קוקט זיך אויס על דרך הרגיל, איז דער סדר העבודה איז ווי דער סדר אין משכן. דער יסוד דארף זיין עפר, ביטול. מ'רעדט אין עבודת השם, איז דער יסוד, דער בשעת ס'בויט זיך א משכן, וואס דער משכן אין עבודת השם איז דאס ביי יעדער אידן, איז דער יסוד העבודה דארף זיין ביטול. א מענטש דארף האבן די יראת שמים קבלת עול מלכות שמים יא בתחילה יקבל עליו עול מלכות שמים תחילה א מענטש דארף האבן ביי זיך אט דעם ביטול פון אבן דומם דאס דער ערשטער עבודה איז ער מער נישט ווי א מקבל וואס דער אויבערשטער וויל שפעטער אבער דארף נישט בלייבן דארט דארף זיין צמיחה ער דארף אנהייבן וואקסן אין די הרגשים פון אהבת השם און יראת השם און לערנען און פארשטיין וואס דאס איז אלס ענינים פון צמיחה נאך מער חי דער חילוק פון צומח צומח און חי צומח איז דא קטנות לגדלות ס'וואקסט און וואקסט און וואקסט אבער עס אלס בלייבט אויף איין ארט חי האט די מעלה אז נישט נאר ער וואקסט נאר אויך ער גייט ממקום למקום און דאס איז אין נפש האדם ווי ס'רעדט זיך אין חסידות דער חילוק צווישן עבודת המידות און עבודת המוחין. אין עבודת המידות איז דא צמיחה, אבער אין מידות דער טבע האדם בלייבט אין זיין טבע, א מענטש וואס ער איז בטבע א חסד בלייבט ער בחסד, נאר וואס דער חסד וואקסט מקטנות לגדלות, כמובן א קליין קינד זיין חסד איז אין קליינע עניינים, ווערט ער גרעסער די חסד אין גרעסערע עניינים, אבער בטבע ער בלייבט אין דעם זעלבן ארט און דערפאר איז דאס אזוי ווי צומח, מה שאין כן שכל, שכל האט אין זיך דעם דעם דעם תכונה דעם דעם דעם דעם יכולת אויף ארויסגיין פון איין עניין צו א צווייטן, אויף אויף אויף אויף זיך משנה זיין זיין טבע, וואס דאס איז די מעלה פון שכל וואס דאס איז על דרך החי וואס ער גייט ממקום למקום. איז במילא אינעם סדר המשכן איז דער סדר הרגיל וואס דאס איז דער סדר ווי דאס איז מלמטה למעלה, פריערט הייבט ער אן מיט דעם ביטול פון קבלת עול וואס דאס איז דומם, שפעטער ווערט צומח וואס ער וואקסט מקטנות לגדלות, שפעטער גייט עס צו מעלת החי, די מעלת המוחין ווי מיר האבן גערעדט. וואס דאס איז אלס די מדריגה פון יוסף. הוספה און צמיחה. יהודה, דאס איז על דרך דער ענין פון בית המקדש. און דאס איז טאקע וואס מען זעט אז דער משכן איז געווען ביי יוסף'ן, משכן שילה איז געשטאנען בשבט בחלקו של יוסף, דאס הייסט אז יוסף האט א שייכות צום משכן, מה שאין כן דער בית המקדש איז געווען בחלקו של יהודה, איז ירושלים, דאס איז געווען בכללות אין דעם שטח פון יהודה, א חלק איז געווען בנימין, א חלק יהודה, אבער על כל פנים ס'האט געהאט א שייכות צו דוד המלך און חלקו של יהודה.

באווייזט אויף ביטול, מיר האבן גערעדט, יוסף באווייזט אויף צמיחה, הוספה, וואקסן, שטרעבן העכער און העכער, יהודה אין זיין נאמען, הפעם אודה את השם ותעמוד מלדת, דאס הייסט אז יהודה איז דער טייטש מלשון הודאה, מודה אני לפניך. הודאה מודים אנחנו לך א מענטש שטייט ביי שמונה עשרה און ער איז זיך משתחוה בייגט זיך און ער זאגט מודים אנחנו לך וואס דאס איז די הודאה און ביטול וואס א איד איז זיך מבטל פאר דעם אייבערשטן אין חסידות איז מבואר אז הודאה איז דאס נישט נאר דער טייטש אפדענקען נאר הודאה איז דער טייטש זיך איבערגעבן זיך זיך מוסר נפש זיין זיך מבטל זיין מודים חכמים לרבי מאיר ער איז מודה צו איינעם וואס ער זאך אויף

אם לא שויתי ודוממתי איז דער אלטער רבי איז מבאר אז איז אין אין משכן דאס איז דער סדר העבודה ווי דאס איז בזמן הזה מה שאין כן בית המקדש דאס איז בדוגמה של לעתיד לבוא דער בית המקדש איז געבויט געווארן בדוגמה ווי ס'וועט זיין לעתיד לבוא לעתיד לבוא וועט נתגלה ווערן דער שרש פון מלכות דער שרש פון דומם

די מעלה פון דעם תחתון, די מעלה פון עולם הזה הגשמי, אז דווקא די נידעריגסטע זאך אט דארטן געפינט זיך דער טיפסטער, העכסטער ענין מצד דעם תוקף הביטול וואס איז דא דווקא אין דעם דומם. אט דאס איז וואס מען זאגט אז לעתיד לבוא וועט זיין דווקא יהודה העכער פון יוסף, און דאס איז דער סיפור פון די פרשה און די הפטרה. אין פרשת השבוע ווערט דערציילט דער סיפור ווי דאס איז בזמן הזה איז יוסף איז געווען דער משנה למלך און יהודה האט מקבל געווען פון יוסף און יהודה האט געדארפט זיך איינבעטן ביי יוסף און בי אדוני ער זאל מקבל זיין די השפעה פון יוסף הצדיק און יוסף איז דער משפיע יוסף איז דער צדיק יסוד עולם יוסף הוא המשביר בר לכל הארץ יא דער עניין פון יוסף וואס ער איז דער וואס ער איז ממשיך די השפעה און יהודה איז דער וואס ער איז בטל און ער איז מקבל פון יהודה פון יוסף בי אדוני ער בעט יוסף'ן זיי מיר ממשיך די השפעה איך וויל מקבל זיין פון דיר די השפעה דאס איז אבער מער נישט ווי בזמן הזה בשעת ס'וועט קומען צו גיין לעתיד לבוא משיח וועט קומען וועט דעמאלט נתגלה ווערן דער עומק הענין דער שורש הענין די מעלת המקבל די מעלה פון מלכות יא וואס דעמאלט וועט מען זען ווי דער לשון אין חסידות אשת חיל עטרת בעלה יא דאס הייסט אז דער אשת חיל דער מקבל וועט זיין העכער פון דעם משפיע און דאס הייסט אז מלכות וועט זיין העכער יא יהודה וועט זיין העכער פון יוסף דעמאלט וועט מען דערהערן די מעלה וואס איז דא אין דעם ביטול פון א אידן וואס א איד איז זיך מבטל צום אייבערשטן אט אט דער ביטול נעמט זיך דאס פון אט אט דעם טיפסטן עומק פון די יחידה שבנפש וואס דארטן נעמט זיך דער אמת'ער ענין הביטול און דאס איז וואס מען זאגט דער ניצוץ המשיח שבכל אחד ואחד אז ווען משיח וועט קומען ועבדי דוד דאס זאגט דער פסוק אין דער הפטרה פון פרשת ויגש ועבדי דוד עבדי דווקא דער ענין פון עבד קבלת עול און דער ענין דער ועבדי דער קבלת עול פון ביטול פון עבד פשוט וואס דאס איז די מעלה פון דוד שבט יהודה ווי דוד המלך זאגט אם לא שויתי ודוממתי ביי אים איז געווען די עבודה פון ביטול און איבערגעגעבנקייט צו רצון עליון בתכלית אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה אט דער אבן אט אט דער קבלת עול אט דאס וועט זיין דער ראש פינה דאס וועט נתגלה ווערן לעתיד לבוא דורך מלך המשיח דערפאר דווקא ער וועט זיין דער איין און איינציגער מלך ועבדי דוד נשיא עליהם ורועה אחד לכולם אז אלע ווילן זיך איבערגעבן אונטערווארפן אונטער דעם ענין פון מלך המשיח האט דער רבי גערעדט אין יענעם שבת ויגש תשמ"ז אז מען זעט דא א דבר נפלא אז ס'קומט צו גיין שבת ויגש ס'איז אריבערגעגאנגען חנוכה געדענק יענעם פארברענגען כ'האב זוכה געווען זיין דארט ס'געווען גאר א גאר א ווארימע פרייליכע פארברענגען האט דער רבי געזאגט ערשט אריבער חנוכה חנוכה איז דאך א הייליגער זמן, א העכערע זמן. יא, וואס טוט זיך ווען ס'רעדט זיך אין חסידות, חנוכה, כי אתה השם נרי והוי' יגיה חשכי, חנוכה לייכט, געטליכקייט. חנוכה דאס איז גרויסע גילויים. גייט אריבער חנוכה, פאלט מען אריין אין חודש טבת, ס'איז קאלט, ס'איז טונקל, לאנגע נעכט, חודש טבת, קען מען דאך מיינען אז ס'איז געענדיגט, ס'איז געווארן א ירידה. דער רבי זאגט, ניין, ס'איז דאך פונקט פארקערט, דער גאנצער ענין וואס מיר האבן באקומען פון חנוכה איז דאך געווען דער מעלין בקודש, הלכה כבית הלל, אז יעדע טאג גייט מען העכער און העכער, קען דאך נישט זיין אז ס'איז אריבערגעגאנגען חנוכה זענען מיר געווארן נידעריגער, ס'איז דאך געענדיגט חנוכה פאלט מען אריין אין קאלטע טונקעלע טעג, איז געווארן א ירידה, איז דאך היפך די גאנצע הוראה פון חנוכה, האט דער רבי געזאגט אז דאס זעט מען אין פרשת ויגש, וואס ליינט מען נאך חנוכה? נאך חנוכה ליינט מען ויגש, וואס שטייט אין פרשת ויגש און אין די חסידישע פרשה, ווי דער אלטער רבי איז מסביר אין דעם תורה אור וואס מען האט איצטערט גע'חזר'ט, דאס איז די תורה פונעם אלטן רבי'ן אויף די פרשה, אז וואס איז דער ענין פון פרשת ויגש? ארויסברענגען די מעלה פון יהודה איבער יוסף. און יהודה איז דער וואס האט גע'פועל'ט ביי יוסף'ן אז יוסף זאל נתגלה ווערן, ביז ס'קומט צו די הפטורה וואס דארטן דערציילט מען אונז אז לא ועבדי דוד נשיא עליהם מלך אחד יהיה לכולם. דער רבי זאגט חנוכה מיט די גאנצע גדלות פון חנוכה, חנוכה האט צוטון מיטן משכן, חנוכת המשכן, דערפאר האט מען געליינט פרשת הנשיאים, וואס האט צוטון מיט חנוכת המזבח און חנוכת המשכן. געענדיגט זיך חנוכה הייבט מען אן ליינען וועגן וועגן דעם ענין פון בית המקדש און די מעלה פון בית המקדש איבער משכן, די מעלה פון יהודה איבער יוסף, דער ועבדי דוד נשיא עליהם ומלך אחד יהיה לכולם, און דאס קומט צו געבן אונז א הוראה, און דעמאלט האט דער רבי גערעדט אזוי ווארימע ווערטער, גאר שטארקע ווערטער, אז מען דארף וויסן זיין. אז מיר געפינען זיך איצטער אין דעם זמן, דעם העכסטן זמן וואס איז אט אט קומט משיח, און די עבודה איצטער וואס ס'מאנט זיך ביי יעדער איינער בכל אנשי הדור, און דער רבי געדענק די אותיות, דער רבי האט דעמאלט גערעדט, ס'איז נישט נוגע צו וועלכע קהילה דו באלאנגסט, נישט נוגע ווער פון וועלכע עדה דו ביסט א איד, איי דו ביסט א איד און א בן אברהם יצחק ויעקב און האסט זוכה געווען צו לעבן בדורינו זה אין אט דעם זמן, דארפסטו וויסן זיין אז דער תפקיד פון אונזער זמן און די שליחות פון יעדער אידן ביי אונז אין אונזער זמן איז דער תפקיד פון צוגרייטן זיך און צוגרייטן אלעמען ארום זיך און צוגרייטן די גאנצע וועלט אויף דעם עמדו הכן כולכם לקבל פני משיח צדקינו. די וועלט שטייט שוין גרייט אויפן זמן הגאולה. די וועלט שטייט שוין אין דעם מצב אז מען זעט, יא, מען זעט שוין בגלוי בעולם אז די וועלט איז שוין אינגאנצן צוגעגרייט, די וועלט שטייט איצטער אין דעם מצב וואס אט אט קומט משיח, ס'פעלט נאר אז א איד זאל טון די לעצטע פעולה, נאך א מעשה, און נאך א דיבור, און נאך א מחשבה, און נאך א פעולה, און נאך א תפילה, דער רבי האט דעמאלט גערעדט שטארק נאך א תפילה, מתפלל זיין און אויסבעטן און שרייען עד מתי, וואס דער אייבישטער איז מתאווה לתפילתם של ישראל, דער אייבישטער ווארט אז נאך א איד זאל געבן נאך א געשריי, יא, פון קירות ליבו, דעם עד מתי, דעם את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, דעם ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אויסבעטן ביי דעם אייבישטער, און וועט ער זיכער פועל זיין, און ווי דער מאמר הידוע פון דעם חידא, אז את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך כי לישועתך קיווינו כל היום דער כי דאס איז דער נתינת טעם וואס איז דאס דער כי דאס גופא וואס אידן בעטן זיך און קיווינו דאס אליין איז דער טעם פאר וואס דער אייבישטער ברענגט די גאולה און דאס האט דער רבי דעמאלט גערעדט און געמאנט ביי חסידים אז מען זאל מעורר זיין יעדער איינער ביי זיך און אין די גאנצע סביבה און בפרט אין פרשת ויגש דאס איז די נקודה פון די פרשה מען זאל וויסן זיין אז אט אט קומט צו גיין דער זמן פון דעם ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם וואס דעמאלט איז די עבודה דארף זיין דווקא אין אט דעם אופן ווי יהודה לערנט אונז אויס די עבודה פון קבלת עול די עבודה פון ביטול די אט די מסירה און נתינה וואס דארף זיין ביי יעדער אידן אויף צו ענדיגן די שליחות וואס איז געבליבן נאך אין די לעצטע רגעים פון גלות, און זיך צוגרייטן, זיך מיט די גאנצע משפחה, מיט ארום זיך מיט די גאנצע וועלט, אויף מעורר זיין די אמונה, דעם אחכה לו בכל יום שיבוא, אז מען זאל טאקע זוכה זיין זען בעיני בשר די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, זאל דער אייבישטער העלפן מען זאל עס טאקע זען היום הזה ממש.